קניידלעך. גליל שלכם, גליל מיינט אין די געביידע אין די געגנט, טרעפט מען נישט סתם גלילות אונז רופן מיר גלילות אין אין די לעטערהעדס איז עפעס אנדערש די מכוון, די גליל מיינט דערפער ארום א שטאט וואס זיי האבן נישט געקענט האבן קיין רב פאר זיך האבן זיך צוגעשטעלט מיט א געוויסן סכום צום שטאט, און אז דער רב פון שטאט זאל זיך אומקוקן אויף זייער דערפער אויך, איינמאל א יאר קומען קוקן דארטן דעם עירוב, אפטשעקן א מקווה, און אנדערע עניינים. און אין הכי נמי ווי דער הייליגער ביליגער מהר א זאגט טאקע אז ווען א דערפל ארום א גרויסע שטאט ווערט גרעסער און זיי קענען נישט אויפנעמען אן אייגענעם רב, זאל מען אלץ אויפנעמען אייגענע רב, ווייל סוף כל סוף איז עס נישט גענוג שטארק וואס דער רב קען פון שטאט אומקוקן זיך אויף די אלע. דערפער ארום. ער ברענגט טאקע די הייליגע בריסקע למאור אז זיין גרויסע רבי רבן של ישראל דער חתם סופר יעדן דאנערשטאג געווען מארק טאג אין פרעשבורג פלעגט ער צו זיצן מיט די פשוטע דארפס אידן און אויספרעגן אין יעדן דארף כדי צו וויסן וואס מען ברויך מתקן צו זיין דאס טייטש גלילות דערפער ארום א שטאט נאכדעם איז געוועזן. א שטיקל פרנסה צו זיין א רב אויך איז געווען חילוקים אמאל אין א דארף צו ס'באלאנגט פאר דעם שטאט צו יענעם שטאט און אוודאי טאמער דער דארף האט זיך געקענט אליינס אן עצה געבן איז ער שוין נישט געווען משועבד צו קיינעם נישט.